אוי רייצעך! מסכת פסחים דף נ"ב עמוד ב', די צווייטע שורה. און אזוי ווי די גמרא האט שוין דערמאנט פריער די ברייתא אז וויבאלד ס'איז נאך דא אין א איין חלק פון יהודה אביסל טייטלען מעג מען אויף דעם חשבון אין גאנץ יהודה

און טאמער אויף איין פלאץ האט זיך שוין געענדיגט דעם מין, איז מען שוין מחיוב מבער צו זיין דעם מין אפילו ווען אין די אנדערע צוויי פלעצער איז נאך יא דא. ושלש ארצות בכל אחת ואחת, אבער יעדע פון די דריי איז אליינס אויך צוטיילט אין דריי חלקים, יהודה איז צוטיילט אין דריי, עבר הירדן אין דריי, און גליל אין דריי. ווי די גמרא האט יעצט פארשטאנען אז אז יעדע פלאץ איז צוטיילט אין דריי, מיינט דאס אויך די זעלבע הלכה לחומרא,

שיהו אוכלין בכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבה. פאר דעם טאקע שטייט שלש ארצות לביעור, ווייל אין די דריי לענדער מעג מען יא עסן, עקסטער אין יהודה אדער אין עבר הירדן אדער אין גליל, אין די גאנצע חלק פון ארץ ישראל אפילו אויב אין יענע פלאץ אליין איז שוין נישטא קיין טייטל, לאמיר זאגן יהודה אליין איז צוטיילט אין דריי און איינער וואוינט אין א פלאץ פון די דריי פלעצער וואס ס'האט זיך שוין געענדיגט די טייטלען, אבער וויבאלד אין יהודה אליין אין די אנדערע צוויי פלעצער איז נאך דא ערגעץ טייטלען, וועט מען כאטש אין יענע חלק יא קענען עסן, נאכאמאל, שיהו אוכלין בכל אחת ואחת, אין יעדע איינע פון די דריי, אדער אין יהודה, אדער אין עבר הירדן, אדער אין גליל מעג מען נאך עסן, עד שיכלה האחרון שבה, ביז ס'וועט זיך ענדיגן אין די לעצטע פון די דריי מדינות וואס געפינט זיך אין איר אליין. דאס מיינט אז אפילו אין צוויי חלקים פון יהודה איז שוין נישט דא א געוויסע מין, אבער אין די דריטע חלק יהודה איז נאך יא דא, עט מען מכח זה מעגן אין די אנדערע צוויי חלקים אין גאנץ יהודה עסן פון דעם מין, וויבאלד ס'הייסט נאך נישט כלה לחיה מן השדה, אין אנדערע ווערטער אז באמת איז טאקע יא דא נאר שלש ארצות לביעור, און דער וואס איז געשטאנען פון שלש ארצות בכל אחת ואחת מיינט צו זאגן אז כאטש ווי באמת יהודה איז אליין אויך צוטיילט אין דריי חלקים, און גליל אויכעט און עבר הירדן אויכעט, דאך זאג איך נישט אז ס'הייסט יעדע איינס ווי עקסטערע לענדעלעך. ביז אהער גייט די משנה, די גמרא פרעגט טאקע גלייך מנא הני מילי, פון ווי נעמט מען די הלכות פון די משנה, סיי די ערשטע חומרא אז ארץ ישראל איז צוטיילט אין דריי חלקים, און טאמער ס'האט זיך שוין געענדיגט אין איין חלק דארף מען שוין דארט מבער זיין אפילו ס'איז נאך דא אין די אנדערע צוויי, פון ווי נעמט מען אויך די קולא, אז כאטש יהודה אליין איז צוטיילט אין דריי חלקים, וועט מען נאך מעגן עסן און דאך נישט דארפן מבער זיין עד שיכלה האחרון שבה, אמר רב חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי בר חנינא דער אמורא זאגט אמר קרא שטייט אין פסוק ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. וואס פון דעם לערן איך דיך ארויס אז די פירות דארפן זיין פאר די בהמות און חיות און כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמה שבבית ווי לאנג ס'איז נאך דא גענוג אינדערויסן פאר די חיות דעמאלטס מעגסטו אריינברענגען פאר די בהמות פאר דיר אין שטוב כלה לחיה מן השדה איינמאל ס'איז שוין נישטא אינדערויסן פאר חיות אויפן פעלד כלה לבהמתך מן הבית דארפסטו שוין ענדיגן און ארויסטראגן פון דעם וואס דו האלטסט אין שטוב פאר די בהמות, נאר דו מוזט עס ארויסלייגן אינדערויסן עס זאל זיין גענוג פאר די חיות. און ווייל ס'שטייט בארצך, זעט מען דאך אז ס'מוז זיין גענוג פאר די חיות פון דיין לאנד, וגמירי און מ'האט בקבלה, דאין חיה שביהודה גדילה על פירות שבגליל, ואין חיה שבגליל גדילה על פירות שביהודה, אז ס'איז דא באזונדערע חיות וואס דרייען זיך אין די געגנט פון יהודה, און באזונדערע חיות וואס דרייען זיך אין גליל, און די חיות זאלן נישט אריבערגיין פון איין פלאץ צום צווייטן, דאס מיינט אויב ס'וועט זיך ענדיגן די פירות,

און פון דא לערן איך ארויס ווייל ס'שטייט בארצך אז וויבאלד ס'ענדיגט זיך אויף איין פלאץ קען מען זאגן אז ס'איז שוין נישטא אין דיין לאנד יעצט קיין פירות פאר די חיות אפילו אין אנדערע צוויי לענדער יא דאס האט אבער נישט קיין שייכות ווייל די חיות פון דא וועלן דאך נישט אהין גיין עסן ביסט דאך שוין מחויב עס ארויסצולייגן פאר זיי. ווידעראום אין יהודה אליין אדער אין גליל אליין אדער אין עבר הירדן אליין ווייסט מען דאך יא אז די חיות גייען פון איין פלאץ צום צווייטן ווען ס'ענדיגט זיך פירות אויף איין פלאץ אין יהודה וועלן די חיות גיין אויף א צווייטע פלאץ אדער אויף די דריטע פלאץ דעריבער ווילאנג ס'איז נאך דא עפעס פירות אויף איין עק יהודה, מעג מען נאך אין גאנץ יהודה מקבל זיין עסן און האלטן אין שטוב, ווייל ס'הייסט נאך אז ס'איז דא אויפן פעלד פאר די חיות. די זעלבע זאך אין גליל און אזוי אויך אין עבר הירדן. תנו רבנן, האבן מיר געלערנט א ברייתא, פירות שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ, אויב מ'האט ארויסגעטראגן שמיטה'דיגע פירות פון ארץ ישראל קיין חוץ לארץ, מתבערין בכל מקום שהן. ווען ס'קומט די זמן הביעור דאס מיינט אז אין ארץ ישראל פון ווי מ'האט עס ארויסגעטראגן האט זיך שוין יענע מין דארטן געענדיגט, דארף ער נישט צוריק גיין קיין ארץ ישראל און דארטן עס מבער זיין, נאר דארט אין חוץ לארץ דארט ווי ער געפינט זיך קען ער עס מבער זיין. פונקטליך וואס דאס מיינט ביעור איז שוין א גרויסע מחלוקת הראשונים, לויטן רמב ם דארף מען עס אינגאנצן מבער זיין מן העולם און מ'טאר מער נישט עסן דערפון, תוספות דא אויפן פלאץ און אזוי אויך דער רמבן האלט אז מען דארף עס פשוט ארויסטראגן פון זיין שטוב און מפקיר זיין, און איינמאל ער געבט א געלעגנהייט אז יעדער איינער קען עס כאפן קען ער שוין אליינס אויכעט זוכה זיין דערין. רש י אין דיבור המתחיל דא ביי אונז אין די גמרא משום שנאמר בארצך זאגט ער שמפקירין במקום דריסת חיה בהמה, און אין רש י אליין איז א מחלוקת הראשונים וואס די כוונה פון רש י איז געווען, תוספות האט אפגעלערנט דא אז די כוונה פון רש י איז אזוי ווי די רמב ם אז מען דארף עס מאבד זיין מן העולם, אז מען דארף עס לייגן אויף א פלאץ ווי עס ווערט צופרעסן דורך בהמות און חיות, דאס איז נאר א דוגמא פון אז מען זאל עס מבער זיין אינגאנצן פון די וועלט. אנדערע האבן אפגעלערנט אז רש י האט געמיינט אז מען דארף עס פשוט מפקיר זיין אויף אזא פלאץ ווי די בהמות און חיות קענען צוקומען און זיי קענען עס עסן. לויט די פשט אין רש י איז עס ענדליך צום רמב ן, די רמב ן זאגט דאך אויך אז מען דארף עס מפקיר זיין, נאר לויט די רמב ן מיט תוספות איז גענוג אז מען איז עס סתם מפקיר פאר מענטשן, און לויט רש י,

אז מען צוטיילט ארץ ישראל כאילו דאס איז דריי לענדער יהודה גליל און עבר הירדן ווייל די חיות גייען נישט אריבער פון איין פלאץ צום צווייטן, פון דעם קומט ארויס א גרויסע חומרא אז אפילו ווען אין צוויי פלעצער איז נאך דא פון א געוויסע מין פירי און אויף איין פלאץ האט זיך עס געענדיגט דארף מען שוין דארט מבער זיין די פירות, און דאס האב איך אלעס ארויסגעלערנט פון די ווארט בארצך.

פון שנת השמיטה, און תוס' פרעגט שוין ווי מעג מען ארויסטראגן בכלל פירות שמיטה אויף חוץ לארץ ס'איז דאך דא א משנה אין מסכת שביעית אז פירות שביעית טאר מען בכלל נישט ארויסטראגן פון ארץ ישראל, ענפערט תוס' צוויי תירוצים, איינס אז די גאנצע איסור איז מ'טאר עס נישט ארויסטראגן אויף צו עסן אין חוץ לארץ אבער לסחורה מעג מען יא, און הגם בעצם איז דאך די פירות שמיטה אסור צו מאכן מיט דעם ביזנעס בכלל אזוי סתם אזוי סחורה, צונענדיג נאך איז אבער דא א סחורה וואס איז יא מותר, מען פארקויפט נאר אביסל פאר יעדע מענטש ווי עס שטייט שוין אין מסכת שביעית אין פרק ז', לויט די ערשטע תירוץ פון תוס' מעג מען טאקע נישט ארויס טראגן קיין חוץ לארץ לאכול אבער לסחורה יא, נאך א תירוץ זאגט תוס' אז פשוט ס'איז געווען בשוגג ער האט זיך נישט געכאפט ער האט עס בטעות ארויס געטראגן, לכאורה קומט אויס אז לויט די צווייטע תירוץ פון תוס' אז מען טאר נישט ארויס טראגן אפילו לשם סחורה אויך נישט. טאקע נישט דא קיין שום היתר, ר' ספרא איז טאקע געווען א שוגג, פארציילט די גמרא לוו בהדיה ר' הונא בריה דרב איקא ור' כהנא, ס'איז געווען צוזאמען מיט ר' ספרא וואס האבן זיך באגלייט מיט אים נאך צוויי אמוראים, וואס די צוויי זענען געווען תלמידים פון רבי אבהו אמר להו האט ר' ספרא געפרעגט די צוויי אמוראים, איכא דשמיע ליה מיניה דרבי אבהו

ממילא איז מסתבר אז ער איז גערעכט אז רבי אבהו האט מן הסתם געזאגט אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר נאר אזוי קען מען מיקל זיין און מען דארף נישט צוריק טראגן דער פאס וויין מבער זיין אין ארץ ישראל. כרחבה דפומבדיתא מיינט אזוי ווי דער אמורא רחבה פון די שטאט פומבדיתא וואס ער האט אויך זייער מדייק געווען אין די ווערטער פון זיין רבי'ן. ס'איז געווען באוויסט אז רחבה איז א גרויסער דייקן און רב ספרא האט יעצט צוגעשטעלט דעם רב הונא בריה דרב איקא צו דעם רחבה אז ער איז אויך זייער מדייק ווען מ'הערט עפעס פון זיין רבי'ן. און די גמרא גייט דא געבן א דוגמא ווי מען זעהט אז רחבה האט זייער מדייק געווען אין די ווערטער פון זיין רבי'ן, רחבה'ס רבי איז געווען דער אמורא רב יהודה, און אונז וועלן מיר אראפלערנען די ראיה אזוי ווי רשי האט עס אפגעלערנט אין ברכות דף לג, דא אויפן בלאט זאגט רשי א אנדערע פשט, וואס רשי אליינס אין ברכות פרעגט עס אפ מיט כמה קשיות, דעריבער וועלן מיר לערנען אזוי ווי רשי האט געזאגט אין ברכות, דאמר רחבה אמר רב יהודה, דער אמורא רחבה זאגט נאך פון זיין רבי'ן רב יהודה, הר הבית, סטיו כפול היה. אין די הר הבית איז געווען געדאפלטע בענק, סטיו לפנים מסטיו, ס'איז געווען א גאנצע שורה פון בענק ווי מענטשן זאלן קענען דארט זיצן זיך אראפזעצן, און אריינציר איז געווען נאך א שורה פון בענק, און דא זעט מען ווי שטארק ער האט מדייק געווען נאכצוזאגן בלשון רבו וויבאלד זיין רבי ר' יהודה פלעגט רופן די בענק בלשון סטיו, און כאטשיג בלשון המשנה ווי מ'טרעפט אין מסכת פסחים טאקע, וואס איז אויבן אויף דף יא עמוד ב רופט עס די משנה אן על גב האיצטבא. און אזוי אויך אין מסכת סוכה רופט עס אויך די משנה אן על גב האיצטבא, דעסטוועגן דאך האט ער זייער שטארק מדייק געווען צו זאגן בלשון רבו וויבאלד זיין רבי האט עס גערופן סטיו כפול סטיו לפנים מסטיו האט ער עס גערופן אין דעם לשון, על כל פנים כאטש יעצט האט מען געהאט די צוויי תלמידים פון רבי אבהו וואס האבן זיך ארום געקריגט וואס זייער רבי האט געזאגט צו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר צו נישט, האט רב ספרא אנגענומען לקולא אז ס'איז מסתבר אז רב הונא בריה דרב איקא איז גערעכט ווייל ער איז געווען א גרעסערע דייקן. ווען רב יוסף האט דאס געהערט, קרא עליה רב יוסף, האט רב יוסף געליינט אויף דעם רב ספרא דעם פסוק אין הושע ד', עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו. פשוט פשט מיינט אז מען רעדט דארט פון די נביא וואס באקלאגט זיך אז אידן האבן געדינט עבודה זרות, אז מען פלעגט מאכן פארשידענע קסמים מיט כישוף מיט שטעקענעס, און מען פלעגט פרעגן עצות, איז עמי בעצו ישאל, מיט זיין האלץ, מיט זיין פשוט'ע שטיקלעך האלץ האט מען געמאכט אזעלכע מין. כישוף, ומקלו יגיד לו, און אזוי האט מען געפרעגט ביי דער שטעקן זאל אים אנזאגן וויאזוי ער זאל זיך אנפירן, דאס איז אלעס א ענין פון כישוף מיט עבודה זרה, אבער רב יוסף האט געדרשנט פון דעם ומקלו יגיד לו, כל המיקל לו מגיד לו, אז ווער עס איז מיקל פאר אים דער זאגט אים וואס צו טון, דאס מיינט אז א מענטש האט א נטי' און ער זוכט אלעמאל קולות און ער וויל נאך דעם נאכגיין, און רב יוסף האט באשולדיגט רב ספרא אז פאר דעם האט ער ענדערש אנגענומען די ווערטער פון רב הונא בריה דרב איקא, ווייל ער האט דא א נגיעה, ווייל לויט אים וועט ער יעצט נישט מוזן גיין צוריק גיין קיין ארץ ישראל, ממילא וועט ער זיין דאס א גרויסע קולא. קוקט אויס פון די גמרא אז רב יוסף האט יא געהאלטן אז הלכה איז רבי שמעון בן אלעזר. דעריבער האט ער באשולדיגט רב ספרא אז דאס וואס ער האט מיקל געווען קומט פון א נגיעה. פארציילט די גמרא רבי אילעאי דער אמורא קץ כפנייתא דשביעית ער האט אראפגעשניטן טייטלביימער וואס האט געהאט געהאט אויף זיך אזעלכע יונגע טייטלען וואס זענען נאך נישט געווען אינגאנצן געצייטיגט עס ווערט אנגערופן כפנייתא און עס איז געווען אין א שמיטה יאר קודם דארף מען צו וויסן אז עס איז דא א איסור פון בל תשחית און מ'טאר נישט אפשניידן בכלל א בוים וואס האט אויף זיך פיירות, אבער די גמרא אין בבא קמא צדיק א' זאגט שוין אז עס איז דא אופנים ווען מען מעג יא אפשניידן א פיירות בוים למשל אויב די רווח איז גרעסער ווי די שאדן, לאמיר זאגן אז די האלץ איז זייער א טייערע האלץ פון די בוים און עס איז מער ווערט וויפיל די פיירות וואס געבט ארויס, אדער לאמיר זאגן אז. די רווח וואס קומט ארויס די פירות איז נישט אזוי פיל וויפיל די השקעה מיט די טירחא וואס מען דארף זיך מטריח זיין מיט דעם בוים וואס דאס איז אסאך טייערער וואס דעמאלטס לוינט זיך נישט אויס צו האלטן דעם גאנצן בוים און אין אזא פאל איז נישט דא די פראבלעם פון בל תשחית אבער דא איז עס געווען אין א שמיטה יאר און דא איז דא א צווייטע פראבלעם ווי די גמרא פרעגט גלייך היכי עביד הכי וויאזוי האט ער עס געמעגט אפשניידן לאכלה אמר רחמנא ולא להפסד. שטייט דאך אין פסוק והיתה שבת הארץ לכם לאכלה אז אין שמיטה זענען די פירות געגעבן געווארן נאר אויף צו עסן און נישט זיי מפסיד צו זיין, מיט דעם וואס ער האט יעצט אפגעשניטן דעם בוים ווען די פירות זענען נאך געווען אומגעצייטיגט האט ער דאך גורם געווען א הפסד אז די פירות זאלן שוין יעצט נישט קענען געצייטיגט ווערן וויאזוי האט ער עס געמעגט טון אין א שמיטה יאר? וכי תימא טאמער דו וועסט וועלן ענטפערן הני מילי היכא דנחית לפירא ווען איז געזאגט געווארן אז מען טאר נישט שאדן מאכן דארטן ווי די בוים איז שוין אראפגעגאנגען עס האט ארויסגעברענגט גוטע פירות וואס איז שוין פערטיג אזוי זאגט די תורה אז די פירות איז געמאכט געווארן לאכלה ולא להפסד אז מען טאר עס נישט שאדן מאכן אבער דא אבל היכא דלא נחית לפירא אויב ס'איז נאכנישט ארויסגעקומען קיין פערטיגע פירות פון די בוים איז נישט דא די איסור פון לאכלה ולא להפסד ווייל למעשה די פירות זענען דאך נאכנישט געצייטיגט. אין אנדערע ווערטער דו וועסט וועלן זאגן אז וויבאלד די פירות זענען נאך נישט געצייטיג געווארן הייסט עס נאך נישט קיין פרי און ס'איז נאך נישט דא די איסור אז מען טאר עס נישט מפסיד זיין דאס קען מען דאך נישט זאגן ווייל והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה רב נחמן זאגט דאך נאך פונעם אמורא רבה בר אבוה הני מתחלי דערלה אסירי מתחלי דאס איז אזא סארט שאלעכץ וואס וואקסט ארום טייטלען ווען די פרי איז נאך קליין און שפעטער פאר ס'ווערט געצייטיגט פאלט אראפ דער שאלעכץ און דער רבה בר אבוה זאגט אז דאס איז אויכעט אסור מיט דין ערלה, דאס מיינט אז מען טאר נישט פון דעם הנאה האבן, הגם דאס קען מען נישט עסן, אבער מען טאר עס אפילו נישט הנאה האבן, לאמיר זאגן נוצן פאר האלץ אויף צו פארברענען, ווייל ערלה איז דאך אסור בהנאה אויכעט. פארוואס טאקע איז עס אסור? עס ווייסט מען דאך אז ביי ערלה איז נאר אסור די פרי, און דאס איז דאך נישט קיין פרי, הואיל ונעשה שומר לפירי, וויבאלד למעשה איז ער דאך ארומגענומען די טייטל און ער היט אפ דעם פרי ווען ער געפינט זיך אויפן בוים אז די פרי זאל נישט געשעדיגט ווערן, און די גמרא אין ברכות ל' ו' דרשנ'ט שוין אז וויבאלד עס שטייט וערלתם ערלתו

זעהט זיך וקא קרי להו פירי אז רבה בר אבוה האט געהאלטן אז ווען א טייטל איז נאכנישט געצייטיגט הייסט עס שוין א פירא ווייל די גאנצע זאך וואס ער אסר'ט די מתחלי איז נאר ווייל ס'הייסט א שומר לפירא און לאמיר נישט פארגעסן אז בשעת ווען דער פירא איז שוין געצייטיגט איז דאך שוין נישט דא דער שומר ער פאלט דאך שוין אראפ פאר ער ווערט געצייטיגט מוז דאך זיין אז די גאנצע שומר ווען ער היט אים איז נאר ווען ער איז יונג ווען ער איז נאך כפניות און אז דו געבסט אים א דין פון א שומר מיינט דאך דאס אז ער איז א שומר לפירא זעהט מען דאך פון דעם אז די טייטלען אפילו ווען זיי זענען נאכנישט געצייטיגט הייסן זיי שוין יא א פירא. און אויב אזוי גייט אן אויף דעם די דיני שמיטה פון לאכלה ולא להפסד, קען מען דאך שוין נישט ענטפערן אז פארדעם האט עס ר' אילעא געמעגט אפשניידן, ווייל די טייטלען אין אזא מצב הייסט נאך נישט קיין פירא, ווייל כ'האב דיר יעצט אויפגעוויזן לגבי ערלה עס הייסט שוין יא פירא, ענטפערט די גמרא ר' נחמן דאמר כר' יוסי, דער ר' נחמן וואס האלט אז א פירא ווען עס איז נאך נישט געצייטיגט די טייטל הייסט עס שוין א פירא און פארדעם טאקע איז דער מתחלי אסור מדין שומר לפירא, דאס איז טאקע נאר ווי די שיטה פון א יחיד דער תנא ר' יוסי, דתנן ווייל אונז האבן געלערנט אין א משנה אין ערלה, ר' יוסי אומר סמדר אסור מפני שהוא פירי, סמדר מיינט די טרויבן ווען זיי זענען נאך זייער קליין, און גלייך ווען ס'פאלט אראפ אזא בלימעלע וואס איז דא אויף יעדע טרויב, און די בלימעלע פאלט אראפ און ס'דערקענט זיך שוין די פירא, דעמאלט ווערט עס אנגערופן סמדר, אבער ס'איז נאכנישט געצייטיגט. האלט די תנא רבי יוסי אז אפילו סמדר פון א טרויבן איז שוין אויכעט אסור אלס ערלה, מפני שהוא פירי ווייל ער האט שוין א דין פון א פירא. די תורה האט דאך גע'אסר'ט אויף ערלה צו עסן פירות, און אפילו ווען ער איז נאך אזוי קליין און נאכנישט געצייטיגט, האלט ר' יוסי ס'הייסט שוין א פירא. ופליגי רבנן עליה, אבער די רבנן קריגן דארטן אויף רבי יוסי, די רבנן זאגן דארטן העלין וכו' און נאך געוויסע זאכן וסמדר מותרים משום ערלה, די חכמים האלטן אז מ'מעג עס געהעריג, הנאה האבן דערפון ווייל ס'האט נאכנישט קיין דין פון קיין ערלה ווייל ס'הייסט נאכנישט קיין פירא. זעט מען דאך אז א מחלוקת פון ר' יוסי מיט די חכמים צו א פירא וואס איז נאך נישט געצייטיגט הייסט א פירא, איז ר' נחמן וואס זאגט אז מתחלי דערלה איז אסור האלט ווי ר' יוסי אז דער מתחל האט א דין פון א שומר לפירא אפילו די טייטלען זענען נאך קליין און נישט געצייטיגט הייסט עס שוין א פירא, און אין הכי נמי לויט די תנא ר' יוסי האט מען טאקע נישט טארן אראפשניידן א טייטל בוים וואס האט שוין אומגעצייטיגטע טייטלען אין די שנת השמיטה. און ס'גייט שוין אן אויף דעם דער דין פון לאכלה ולא להפסד, אבער וויבאלד די חכמים קריגן זיך אויף דעם, איז דער אמורא רבי אילעא האט געהאלטן ווי יענע חכמים, אז א פירא ווען איז נאך נישט געצייטיגט האט ער נישט קיין שם פירא, און ממילא גייט נישט אן אויף דעם דער דין פון לאכלה ולא להפסד, און פאר דעם האט ער עס געמעגט אראפשניידן, אין הכי נמי טאקע, לויט רבי אילעא וואס האלט ווי יענע חכמים וועט טאקע אויסקומען אז מתחלי פון ערלה איז טאקע נישט אסור ווייל ס'הייסט נישט קיין שומר לפירא. ווייל ס'איז נאך צו קליין, און ס'הייסט נאך נישט קיין פירא דעמאלט. מתקיף לה רב שימי מנהרדעא, דער אמורא רב שימי פון די שטאט נהרדעא פרעגט א קשיא ומי פליגי רבנן עליה דרבי יוסי בשאר אילנות, איז גערעכט טאקע אז ביי טרויבן קריגט מען זיך ארום, און די רבנן האלטן אז א טרויבעלע ווי לאנג ער איז נאך סמדר הייסט ער נאך נישט קיין פירא, נאר ווען ער וועט שוין זיין אביסל גרעסער און ער וועט שוין הייסן בוסר מ'וועט שוין באלד זען וואס די שיעור איז פונקטליך ווען ס'הייסט יא פירא. אבער די מחלוקת איז דאך נאר ביי טרויבן, אבער נישט ביי אנדערע פירות, ביי אנדערע פירות וועט יעדער איינער מודה זיין אז אפילו ס'איז נאך נישט געצייטיגט הייסט עס אויך א פירא כ'וועל דיר יעצט אויפווייזן.

בית שמאי אומרים כל האילנות משיוציאו, דא אויפן פלאץ טייטשט רש י משיוציאו אז ווען ס'הייבט אן ארויסצוקומען די בלעטער אין די ניסן טעג, רבי עקיבא אייגער אין גליון השס צייכנט שוין אן די גמרא אין ברכות ל ו אז דארט האט רש י געטייטשט משיוציאו ווען די פירא הייבט אן ארויסצוקומען, און די רשש און אזוי אויך אנדערע אחרונים זאגן שוין אלע אז די ריכטיגע פשט איז אזוי ווי רש י האט געזאגט אין ברכות אז משיוציאו מיינט אז ווען די פירא האט שוין אנגעהויבן ארויסצוקומען. אין אנדערע ווערטער, די מינוט וואס די בלומעלע פאלט שוין אראפ און מען הייבט שוין אן צו דערקענען די פירא, האט עס שוין מן התורה א שם פירא און מען טאר שוין נישט אין שמיטה אפשניידן דעם בוים ווייל דו מאכסט שאדן די פירא, דאס ווייל ס'זאל נישט קענען וואקסן יעצט געהעריג און מען וועט עס נישט קענען עסן. ובית הלל אומרים בית הלל קריגן און זיי זאגן אז ס'איז דא אפאר אויסנאמס, החרובין משישרשרו, א באקסער בוים איז נישט גענוג ווען מען הייבט שוין אן צו דערקענען די פירא, נאר ערשט ווען די באקסער וועלן ווערן אזוי ווי א שרשרת אזוי ווי א קייטעלע, וואס דאס איז א שפעטערדיגע מצב, ערשט דעמאלס באקומט עס א שם פירא אז מען טאר נישט אפשניידן דעם בוים, והגפנים, דא גייען מיר אריבער צו דף נון ג' עמוד א', משיגריעו, גפן איז דאך א וויינשטאק ווי ס'וואקסט טרויבן, אז טרויבעלעך מוזן זיין אויכעט אביסל גרעסער, ס'איז נישט גענוג סתם אז ס'קומט ארויס די פירא און מען דערקענט עס שוין, ס'מוז אנקומען צו א מצב וואס הייסט גירוע, באלד וועט מען זען אז דאס איז אזא גרויסקייט אזוי ווי א ווייסע בונדל וואס הייסט פול הלבן. והזיתים משיניצו, א זית ווערט אויך נאר גערופן א פירא, נישט גלייך ווען מען דערקענט שוין אז ער איז א קליינע פירא נאר ערשט שפעטער ווען ס'וואקסט ארויף אויף אים אזא שלאך וואס הייסט א נץ, און ווי רשי רעדט אויך אז דאס איז די זעלבע זאך ווי דער מתחלא פון די טייטל וואס האבן פריער געלערנט וואס איז אזא דעק וואס דעקט איבער דעם פירא און היט אפ אויף אים, איינמאל דער נץ קומט ארויס האט ער א שם פירא מ'טאר נישט אפשניידן אין שמיטה דעם בוים. שאר כל האילנות משיוציאו, אבער אלע אנדערע ביימער אויסער די די זאכן וואס מ'האט דא אויסגערעכנט איז טאקע אזוי ווי די בית שמאי האט געזאגט אז פון ווען די פירא קומט שוין ארויס מ'הייבט עס שוין אן צו דערקענען ס'איז נאך גאר פיצל אבער מען דערקענט שוין אז עס איז א פירא הייסט עס שוין א פירא און מ'טאר אים נישט מפסיד זיין אין שמיטה. ביז דא גייט די משנה, ואמר רב אסי דער אמורא איז מסביר, הוא בוסר הוא גירוע הוא פול הלבן. מ'טרעפט אסאך מאל אז טרויבן ווערן אנגערופן בוסר און אז דא האט מען געטראפן די לשון משיגריעו וואס די בית הלל האט עס אנגערופן יגריעו און אסאך מאל טרעפט מען אין די משנה פול הלבן אז א ווייסע בונדל זאלסט וויסן אז די אלע דריי זאכן זענען די זעלבע זאך די גמרא געבט א האק איבער פול הלבן סלקא דעתך ווילסט מיר זאגן אז טרויבן איז די זעלבע זאך ווי א ווייסע בונדל א ווייסע בונדל איז א אנדערע מין זאך ווי טרויבן אלא אימא שיעורו כפול הלבן אז די גרויסקייט ווען מען טרעפט ערגעץ אז מען רופט אן די טרויבן בוסר אדער גירוע מיינט אז עס איז שוין גרויס אזוי ווי א פול הלבן דאס מיינט א ווייסע בונדל יעצט טענה'ט רב שימי מנהרדעא אזוי ומאן שמעת ליה דאמר בוסר אין סמדר לא איז אונז האבן מיר דא געהערט די שיטה פון בית הלל אז ביי די טרויבן מוז זיין משיגריעו וואס דאס איז די זעלבע זאך ווי בוסר וואס פון דעם קומט אויס אז סמדר הייסט נאך נישט קיין פירות מיינט אז מען הייבט אן צו דערקענען די טרויבעלע גלייך ווען ער קומט ארויס וואס דעמאלטס הייסט עס סמדר וואס בית שמאי האלט אז דעמאלטס זענען זיי שוין יא פירות בית הלל האלט אז נאך נישט אין וועמענס שיטה גייט בית הלל רבנן זיי גייען דאך צוזאמען מיט די חכמים ווי מ'האט אויבן דערמאנט אין מסכת ערלה האט מען דאך אויך געהאט א מחלוקה ר' יוסי מיט די חכמים די תנא ר' יוסי האלט אז סמדר איז שוין חייב בערלה ווייל ס'איז שוין א פירא און די רבנן האלטן אז נישט קומט אויס ר' יוסי האלט ווי די בית שמאי. און די רבנן האלטן דא ווי בית הלל, וקתני שאר כל האילנות משיוציאו, און דאך שטייט דא אז די בית הלל, כאטשיג לגבי טרויבן זאגן זיי טאקע אז ס'מוז זיין בוסר און סמדר הייסט נאך נישט קיין טרויבן, ס'הייסט נאך נישט קיין פירי, אבער לגבי אנדערע ביימער זענען דאך די בית הלל אויך מודה צו בית שמאי אז פון די מינוט וואס ס'הייבט אן ארויסצוקומען די פירי זענען נאך גאר קליין, האט עס שוין יא א שם פירי, האבן מיר דיר יעצט אויפגעוויזן אז די רבנן אין מסכת ערלה וואס זיי גייען דאך בשיטת בית הלל, און ביידע האלטן אז סמדר ביי טרויבן הייסט נאך נישט קיין פירי, זאלן אבער האלטן די אנדערע פירי זאגט דאך די בית הלל כולן משיוציאו אז זיי הייסן יא פירי, איז אויב אזוי ווי קענסטו זאגן אז פארדעם האט דער אמורא רבי אילעאי אפגעשניטן א טייטלבוים שמיטה ווייל די פירי זענען נאך געווען זייער קליין כפנייתא און די פאריז

אז ער האט נישט אפגעשניטן געהעריג א טייטל בוים וואס די טייטלען זענען נאכנישט געווען געצייטיגט, ווייל דאס טאר מען טאקע נישט אפשניידן אין שמיטה, ווייל ס'איז א שאדן, מיט דעם וואס מ'איז דאך גורם אז די טייטלען קענען נישט געצייטיגט ווערן און מ'קען עס נישט אויפעסן. נאר רבי אילעאי בדניסחני קץ, ער האט אפגעשניטן טייטל ביימער וואס ווערט אנגערופן א זכר, טאקע כפנייתא אומגעצייטיגטע טייטלען האט ער אפגעשניטן, אבער די טבע איז אז ביי א זכר בוים, אפילו ווען מ'זאל עס לאזן אויפן בוים, עס וועט קיינמאל צום סוף נישט ווערן געצייטיגט, קומט אויס אז יעצט ווען ער האט אפגעשניטן די בוים האט ער גארנישט שאדן געמאכט, ווייל אפילו ווען די בוים בלייבט וואלט די טייטל סיי ווי נישט געווארן גרעסער, און רשי זאגט אז לפי ווי אזוי מען שניידט אראפ ניסן נעמט מען אראפ די טייטלען און מען לייגט עס אריין אין אזעלכע קערבעלעך פון כפות תמרים און דארטן ווערן זיי געצייטיגט פון זיך אליין, אבער די בוים אליין העלפט שוין נישט צו אז זאלן קענען געצייטיגט ווערן, ממילא קומט אויס אז אזא מין בוים מעג מען טאקע יא אפשניידן ווייל ער מאכט גארנישט שאדן, געהעריגע טייטלען וואס זענען נאכנישט געצייטיגט. טאר מען דעם בוים נישט אפשניידן אין שמיטה ווייל דעמאלס איז ער דאך גורם זאל נישט קענען מער געצייטיגט ווערן און ס'איז לאכלה ולא להפסד, און רבי אילעאי האט אפגעשניטן א אנדערע מין פון די זכרים בוים וואס דער בוים העלפט סיי ווי נישט. אוי רייסער!